מיטן אויבערשטנס הילף הייבן מיר אן היינט א נייעם חומש, מיר הייבן אן חומש דברים, און מיר לערנען א שיחה אויכעט, מיט גרויס שמחה הייבן מיר אן א נייעם כרך אין ליקוטי שיחות, מיר הייבן אן דעם כרך כ"ד, מיר לערנען די ערשטע שיחה אין פרשת דברים ליקוטי שיחות חלק כ"ד ליקוטי שיחות אין עמוד איינס א געוואלדיגע געשמאקע שיחה דער רבי וועט מחדש זיין חידושים נפלאים דא דער רבי וועט אפברענגען א פסוק פון היינטיקע פרשה אין דברים און פרעגן אויף דעם א פאר שווערע שאלות אויף דעם און דער רבי וועט אריינגיין אויכעט אין א גמרא מיט א מעשה מיט די נקודה פון די אנהייב שיחה איז נקודה וועגן תרגום, מתרגם זיין די תורה, נאכדעם אז ס'איז געווען יום קשה ווען מ'האט מתרגם געווען די תורה, נאכדעם אריינגיין אויך וועגן בית שמאי ובית הלל וואס דארטן איז געווען, און דער רבי וועט עס מסביר זיין פשוט בטוב טעם געשמאק אראפנעמען די אלע שאלות, ס'וועט ארויסקומען דא חידושים נפלאים אין דעם ענין וואס איז געווען דער ענין פון עגל, אויף וואס האבן זיי געמאכט דעם עגל, און וואס איז געווען דער חילוק פון בית שמאי ובית הלל אין די שיטות וואס פארן זיי קומען, פשוט זייער זייער געשמאקע שיחה אות אלף אויפן פסוק בעבר הירדן בארץ מואב הואיל משה באר את התורה הזאת לאמור א פסוק אין היינטיקע פרשה אין קאפיטל אלף פסוק ה' שטייט אז בעבר הירדן פאר די אידן זענען אריינגעגיין זענען געווען אין די אנדערע זייט פון ירדן פאר מ'איז אריינגעגיין אין ארץ ישראל האט משה מבאר געווען די תורה לאמור זאגן חזל ברענגט ער אפ ברענגט ער אפ רשי ברענגט עס אראפ און פון תנחומא וואס שטייט דארטן אז בשבעים לשון פירשה להם משה רבנו האט מפרש געווען די תורה אין שבעים לשון ועל דרך זה פארן איבערגיין דעם ירדן חוץ פון דעם וואס משה האט געווען הואיל באר את התורה הזאת בשבעים לשון איז אויכעט דארט האט משה אנגעזאגט אז והיה בעברכם את הירדן, וכתבת על האבנים, את כל דברי התורה הזאת, באר היטב. אין פרשת כי תבוא, שטייט, וואס משה רבינו זאגט ווען מ'וועט אריינקומען דארטן, זאל מען שרייבן אויף די אבנים, כל דברי התורה הזאת, דער לשון איז דארטן אויך באר היטב. זאגן חזל, רשי ברענגט עס אויף פון די גמרא אין סוטה, אז באר היטב מיינט אז מען זאל דאס שרייבן בשבעים לשון. שטייט קלאר צוויי מאל אין תורה, איינמאל דא אין אונזער פרשה, איינמאל אין פרשת כי תבוא, אז דער ענין וואס משה רבינו איז געווען באר, באר את התורה הזאת לאמור מיינט עס בשבעים לשון, און ווען מ'וועט אריין קומען אין ארץ ישראל זאל מען שרייבן אויף די אבנים, און אויף די אבנים זאל עס זיין געשריבן אין א אופן פון היטב, וואס דאס רעדט זיך וועגן שבעים לשון ווי די גמרא זאגט אין סוטה. אין מסכת סופרים לערנען מיר מעשה

דער גאנצער מחלוקת איז נישט אריין צו גיין דא, ווען איז געווען די שבעים ושתיים זקנים, ווען איז געווען די ה' זקנים, צו פאר די ה' האבן נישט געקענט, האט דערנאך געברענגט די שבעים, נישט נוגע דא, אבער די מסכת סופרים דערציילט, אז ס'איז געווען ה' זקנים האבן געשריבן צו תלמי המלך די תורה אין יוונית, און דאס מסכת סופרים ענדיגט צו, והיה היום קשה לישראל כיום שנעשה העגל, דער טאג וואס מ'האט וואס מ'האט מתרגם געווען די תורה צו תלמי אין יוונית איז אזוי שווער פאר די אידן אזוי ווי דעם טאג וואס איז געמאכט געווארן דער עגל שלא היתה התורה יכולה להתרגם כל צרכה די תורה קען נישט ווערן מתורגם אינגאנצן אז ס'זאל זיין ווי ס'דארף צו זיין זאגט דער רבי א מורא'דיגע שאלה, איז נישט מובן. פון דעם וואס משה פירשו להם די תורה בשבעים לשון ווי יעצט געזאגט, רשי ברענגט אראפ הואיל משה באר את התורה בשבעים לשון, און נאך מער, ס'איז דאך דא א ציווי אין פרשת כי תבוא, וכתבת על האבנים באר היטב, זאגט די גמרא אין סוטה בע' לשון, איז דאך מוכח אז ס'איז דא גאר אין דעם א מעלה ותועלת, א מעלה און א תועלת פון מתרגם זיין די תורה אויף שבעים לשון. היינט ווי זאגט מען אז דער תרגום ללשון יוונית איז גאר איז גאר אן ענין קשה און נישט נאר סתם קשה נאר קשה ביותר. ווי שטימט דאס? נאך מער תמוה, די קשיא ווערט נאך אסאך שטארקער, נאך מער נאך מער תמוה איז דער טעם דערפון, וואס דער טעם וואס דער וואס וואס שטייט אין מסכת סופרים שלא היתה התורה יכולה להתרגם כל צרכה אז מען קען עס נישט מתרגם זיין פונקט ווי די תורה קען מען עס נישט מתרגם זיין ס'זאל זיין אויף א ריכטיגן אופן וויבאלד אז די תורה איז דאך שוין פון פריער איבערגעזעצט געווארן שטייט דאך אז משה רבינו האט עס באר געווען אויף שבעים לשון און האט עס געהייסן דאן שרייבן אויף די שטיינער אויף שבעים לשון איז דאך שוין געווען און ס'איז געווען געשריבן אין אלע שבעים לשון כנזכר לעיל, וואס שטייט דא אז דער טעם איז פארוואס ווייל שלא היתה התורה יכולה להתרגם כל צרכה, מ'זעט דאך אז מען קען יא, ס'איז דאך שוין געווען געמאכט פון משה רבינו. עס איז שווער צו זאגן אז אין מסכת סופרים ווערט געמיינט אן ענין קשה וואס איז פארבונדן בלויז מיט'ן תרגום אויף לשון יוונית און נישט מיט די אנדערע פון די שבעים לשון, וועט מען ענטפערן דאס וואס די מסכת סופרים רעדט רעדט ער נישט וועגן אלע לשונות ער רעדט דוקא וועגן דעם לשון יוונית אז אין יוונית איז שווער צו מתרגם זיין והראיה ס'רעדט זיך דארט דארט וועגן תלמי וואס די ה' זקנים האבן מתרגם געווען אויף יוונית און ס'איז געווען קשה לישראל כביום שנעשה בו העגל און דער טעם איז ווייל מ'קען עס נישט קען קען מ'זאגן נאר דאס אבער די אנדערע זעקס און נײַן און זעכציק לשונות קען מען יא מתרגם זיין, זאגט ער מען קען דאס נישט זאגן, די שאלה דער רבי ברענגט פיר שאלות אויף דעם וואס ס'קען נישט זיין, א' די שבעים לשון אין וועלכע די תורה איז שוין נתפרש געווארן זענען כולל אויך לשון יוונית, שטייט דאך קלאר אז משה רבינו האט עס מתרגם געווען אויף דעם, וואס זאגסטו אז מען קען עס נישט מאכן כל צרכה, שטימט דאך עס נישט. ולאידך, צווייטע שאלה, פון סתימת הלשון אין מסכת סופרים, שלא היתה התורה יכולה להתרגם וכו', אז די תורה האט נישט געקענט ווערן מתורגם, איז משמע אז דאס וואס די תורה קען נישט מתרגם ווערן כל צרכה, ווערט דערמיט געמיינט דער תרגום אין יעדן לשון. ס'רעדט זיך טאקע דא וועגן דעם בתלמי המלך וועגן יוונית אבער די לשון דארט דארט שלא היתה התורה יכולה להתרגם שטייט נישט שלא היתה יכולה להתרגם ליוונית תורה קען מען נישט מתרגם זיין רעדט זיך דאך וועגן אלע שבעים לשון שטייט דאך קלאר אז משה רבינו האט מתרגם געווען האט עס מתרגם געווען אויף שבעים לשון זע איך דאך אז ס'קען יא זיין און די גמרא אין שבת ברענגט ארויס אז גאר א מעלה אין דעם גימל די דריטע שאלה ואדרבה געוואלדיגע שאלה מ'געפינט במקום אחר אז לשון יוונית האט אין דעם גאר א מעלה לגבי שאר לשונות. וואס זאגסטו מיר אז מ'קען נישט לתרגם כל צרכה, ביי די מעשה פון תלמי מיט יוונית, איך האב געפינען אז יוונית איז דווקא די בעסטע שפראך אויף קענען איבערטייטשן די תורה, ווארום לדעת רבי שמעון בן גמליאל, און אזוי איז אויך די הלכה, די רבי ברענגט אראפ די מגילה אינעם משנה, און די רמבם ברענגט זיך אראפ אין הלכות תפילין, אז די הלכה איז אזוי ווי רבי שמעון גמליאל, דארף מען שרייבן די ספרים תנך נאר בלשון הקודש, נישט אין קיין אנדער לשון טאר מען עס נישט שרייבן, חוץ פון יוונית מעג מען יא. אין יוונית מעג מען יא שרייבן די די תורה. זע איך דאך פונקט פארקערט, אז יוונית איז גאר די בעסטע, און דא זאגסטו מיר, שלא היתה התורה יכולה להתרגם כל צרכה. און ס'איז געווען יום קשה לישראל, ממש יום קשה, און דער לשון איז קשה ביותר. יום קשה ביותר, כיום שנעשה בו יום. שטימט דאך דאס אינגאנצן נישט. דלת, די פערדע שאלה. נאכמער, עס שטייט אין ירושלמי, בדקו ומצאו, שאין התורה יכולה להתרגם כל צרכה, אלא יוונית. א קלארער ירושלמי, דער ירושלמי זאגט אין מגילה, אז מען האט געזוכט, בדקו, מען האט געטשעקט און געטשעקט און געטשעקט, מען האט געפונען, אין וואסערע שפראך קען מען מתרגם זיין די תורה ווי ס'דארף צו זיין? נאר אין יוונית. דא ווען ס'קומט אין מסכת סופרים אויף יוונית, שטייט קלאר שלא היתה התורה יכולה להתרגם כל צרכה. שטימט עפעס אינגאנצן נישט. וואס טוט זיך דא? דער עיקר תמיהה איז אין דעם, וואס די ברייתא הנל אין מסכת סופרים זאגט, והיה היום קשה לישראל, כיום שנעשה העגל. ס'איז אזוי שווער אזוי ווי דער טאג וואס דער עגל איז געמאכט געווארן. ווי איז שייך צו זאגן אז צוליב דעם וואס די תורה קען נישט מתורגם ווערן כל צרכה, ביסט גערעכט לאמיר זאגן אז די תורה קען נישט מתורגם ווערן כל צרכה, איז דאס אויף אזויפיל קשה ושלילי, ס'איז אזויפיל נעגאטיוו און אזוי שטארק שווער, ביז דאס איז בדומה צו דעם טאג וזמן פון עשיית העגל. ווי קען עס זיין? האבן מיר דא פיר שאלות וואס דער רבי זאגט, די ערשטע שאלה איז ווי קומט דאס אז מסכת סופרים שטייט וועגן דעם, עס איז דאך שוין געווען מתורגם ביי, עס איז דאך שוין געווען מתורגם ביי, ביי משה רבינו, און די תורה איז איז מתורגם געווארן אויף אלע זיבעציק לשונות, וואס זאגסטו מיר דער מסכת סופרים אז מען קען נישט, עס שטייט דאך קלאר אין תורה צוויי מאל אז משה רבינו האט עס מתרגם געווען, וואס איז דא דער פראבלעם? און זאגן אז אז דווקא יוונית קען מען נישט, קען מען עס נישט זאגן בשום אופן נישט, ווייל די שבעים לשון וועלכע די תורה איז נתפרש געווארן שטייט דאך שבעים. לא, וואס שטייט זאגן חזל בשבעים לשון פירשה להם, איז דאך יוונית אויכעט אריינגערעכנט. צווייטע שאלה, מען קען נישט זאגן אז ס'רעדט זיך דווקא וועגן יוונית, ווייל דער לשון דארט איז לא היתה התורה יכולה להתרגם, שטייט נישט יוונית, אז מען קען נישט אויף קיינע, ווי שטימט דאס? אדרבה, מיר געפינען גאר אז רב שמעון גמליאל זאגט אז מען טאר נישט שרייבן די תורה אין אלע לשונות, דווקא אין יוונית קען מען יא, דא קומט דער מסכת סופרים און זאגט מיר אז נישט, שטימט דאך עס ווייטער נישט. פערדע שאלה געווען, א קלארער ירושלמי, אז מען האט געזוכט און געזוכט ביז מען האט געטראפן אז מתרגם זיין די תורה ווי עס דארף צו זיין איז דווקא אין יוונית. דא קומסטו מיר זאגן שלא היתה, דער מסכת סופרים זאגט שלא היתה התורה יכולה להתרגם כל צרכה. און דער עיקר תמוה וואס דער רבי ברענגט כאילו ס'א פינפטע שאלה שטייט נישט אז ס'א פינפטע אבער לכאורה ווי זאגסט מיר אז כיום שנעשה בו העגל לאמיר זאגן אז מען קען טאקע עס נישט מתרגם זיין כל צרכה איז דאס אזא ביטערער טאג אזוי קשה ביותר אזוי ווי מ'האט געמאכט דעם דומה דעם טאג וואס מ'האט געמאכט דעם עגל וואסער גלייכעניש איז דאס אות ב' דער רבי וועט מסביר זיין נאך א ארט אין תורה וואס די גמרא דערציילט אונז א מעשה אין שבת וואס איז געווען אויך א זאך וואס איז געווען געטון געווארן און די גמרא ניצט דעם זעלבן לשון כיום קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל דערנאך וועט דער רבי מסביר זיין די ביידע זאכן וואס איז דער ענין פון עגל פארוואס איז דאס קשה פשוט בטוב טעם ארויסברענגען דעם געשמאק דעם חידוש וואס איז דארט דער פראבלעם פאר וואס שטייט אין תורה אז ס'איז מתורגם געווארן בשבעים לשון דא קומט מען און מ'זאגט אז מ'קען עס נישט מאכן אות ב' דעם לשון הנל כיום שנעשה העגל געפינען מיר אויך מסכת שבת מסכת שבת דף י"ז אז אותו היום היה הלל כפוף ויושב לפני שמאי

איז געווען דארט מ'האט געמאכט עה ברענגט זיך אראפ מ'האט גוזר געווען 18 זאכן און מ'האט געמאכט געציילט און געזען אז בית שמאי שיטה פון בית שמאי זענען געווען דארט מער ווי בית הלל ממילא איז געווען אותו היום איז הלל געזעצן דארטן כפוף ויושב לפני שמאי ער געווען דארט אזוי ווי איינער פון די תלמידים און איז געווען א יום קשה לישראל וואס יעמאלט האט מען געפסק'נט אזוי ווי בית שמאי אויך דארט פאדערט זיך ביאור פארוואס אותו היום איז געווען אזוי קשה לישראל ביז צו פארגלייכן צו יום שנעשה בו העגל. ס'געווען טאקע א מורא'דיגע מעשה, הלל איז געזעצן דארטן כפוף ויושב לפני שמאי, און הלכה איז דאך אלעמאל ווי בית הלל און דא פסק'נט מען ווי בית שמאי, פונדעסטוועגן ס'איז אזוי אזא געפערליכע מעשה אזוי ווי יום שנעשה בו העגל, וואסערע שייכות האט עס, דער עגל איז דאך א געפערליכע מעשה.

איז נישט מובן, לכאורה איז נאר דער ערשטער פרט, לפי שהלל נשיא, א טעם פארוואס דאס איז געווען קשה. וואס ווילסטו מיר דערציילן, פארוואס איז דאס געווען קשה, ווייל הלל איז געווען א נשיא און מען האט אים משפיל געווען, געזעצן כפוף. אבער דאס וואס דו ברענגסט מיר ענוותן איז דאך פונקט פארקערט, ער איז געווען אן ענוותן, ס'האט אים נישט געארט, ער איז געזעצן שטיל און ער האט געלאזט. איז דאס דאך נישט קיין טעם אויף דעם וואס איז קשה לישראל. קשה לישראל איז נאר ווייל ער איז א נשיא. איז די מעשה לכאורה איז נאר דער ערשטער פרט לפי שהלל נשיא א טעם פאר וואס דאס איז געווען קשה אז זייענדיק א נשיא זאל הלל זיין כפוף ויושב לפני שמאי כאחד מן התלמידים פארשטאנדיק פאר וואס איז קשה אבער דער צווייטער פרט איז דאך גאר אדרבה א טעם וסיבה וויאזוי הלל מצדו האט יא געקענט זיין כפוף וכו' פונקט פארקערט וויבאלד אז ער איז אן ענוותן זיצט ער שטיל כפוף און ער רעדט נישט אַף על פּי אַז ער איז געװען אַ נשיא, אָבער ער איז דאָך געװען אַן ענוותן. װײַל ער איז געװען אַן ענוותן, דערפֿאַר האָט ער עס געטאָן. איז דאָך נישט פֿאַרשטאַנדיק, װאָס זאָגט רשי דאָ? װאָס זאָל רשי ברענגען? רשי דאַרף זאָגן דעם טעם, קשה, לפֿי שהלל נשיא. װען אַ נשיא מ'האָט אים אַראָפּגענידערט, איז נישט גוט, אָבער נישט ענוותן. ענוותן איז פֿאַרקערט, ס'איז געטאָן געװאָרן, װײַל ער איז אַן עניו, און ער האָט געשװיגן. ס'דאָ מפֿרשים, װאָס זאָגן דעם פּירוש אין רשי, לפֿי אַ מוראדיקן פּירוש, װאָס רשי מיינט דאָ, לפֿי שבעטו בהלל, שוי נוסי ואמבסון דאס סיבה פאר וואס רשי ברענגט דעם פון אמבסון ווייל ער געווען א נוס ווייל מיט באט פויר מיט דעם פושט מבאזיק ווען מיט דעם רוג געזעצן געזעצן קאפ אויף כאילו מיט דעם לושן ווי א בריק מיט דעם בריק געטא און וואס נאך אלס וואס מיינט דאס דארף קי אמבסון מורמאן א מייסע זייער ענליכע מייסע צו דעם מאמע שרבינו דערמיט איז אויך מוסבר דער פארגלייך צו יום שנעשה בו העגל, וואס אויך דעמאלט, ביי דעם מעשה העגל איז געווען, קלאר, ברענגט זיך אראפ אין, שטייט נישט אויף וועמען דאס איז, שטייט אויך דעמאלט, יום שנעשה בו העגל, וואס אויך דעמאלט איז געווען, שבעטו במשה, שהיה נשיא וענו, ואמרו, נעשה לנו אלוקים אשר ילכו לפנינו. זען מיר דאך אז ס'דא א גלייכעניש, ביי משה רבינו שטייט די זעלבע זאך, ווען מ'האט געמאכט דעם עגל, שטייט בעטו במשה, וואס איז געווען א נשיא און אן ענו, און פון דעסטוועגן האבן זיי געזאגט נעשה לנו אלוקים אשר ילכו לפנינו, איז בעטו במשה, אזוי דא אויכעט וויבאלד בעטו בהלל וואס איז געווען א נשיא און אן ענוותן אזוי ווי משה רבינו, דערפאר איז דאס כיום שנעשה בו העגל. דאס איז אבער לכאורה דאס וואס די מפורשים זענען מסביר וואס רשי מיינט לכאורה האבן זיי זייער געשמאק דאס איז אבער לכאורה נישט מספיק רבי נעמט נישט אן דעם תירוץ אפילו נאכן צוגלייכן בעטו בהלל צו בעטו במשה איך גלייך עס צו און בעטו במשה געווען ביים עגל דערפאר ווען ס'איז בעטו בהלל איז כיום שנעשה בו העגל איז דאך אבער די נקודת החומר פון יום שנעשה בו העגל געווען נישט די בעיטה במשה סאו ס'האט נישט ארויסגע... און ס'ווערט נישט ארויסגעבראכט אין דעם בעיטה למשה די מעשה העגל. ס'געווען טאקע א בעיטה במשה, אבער ווי הארב ס'זאל נישט זיין דער ענין פון בעטו במשה, וואס איז דא דער עיקר פראבלעם? דער חטא פון עבודה זרה רחמנא ליצלן. איז ביי משה רבינו געווען דער ענין פון בעטו א געפערליכע מעשה, אבער דורכדעם איז געווען דער ענין פון עבודה זרה. וואסער שייכות האט עס דא אבער ווען מען זאגט אז הלל איז געזעסן כפוף צו שמאי און ס'איז יום קשה לישראל גענוג יום קשה לישראל וואס וואס כיום שנעשה בו העגל ווי קומט אריין דא דער עגל דא איז דאך נישט געווען דער חטא פון עבודה זרה רחמנא ליצלן און דארט איז יא געווען וואסער גלייכעניש איז דאס וואס דו ברענגסט וויבאלד אז בעטו במשה דער זאך בעטו בהלל אלס נשיא וענו איך קען עס נאך נישט אנעמען אות גימל דער רבי נעמט צו געבן צו פארשטיין קודם דער רבי מדייק זיין ווי דער רבי'נס שיטה, מדייק זיין אין לשון וואס ס'שטייט דער לשון דארטן סיי ביי ביי הלל ושמאי אין די גמרא, און סיי אין מסכת סופרים וואס ס'שטייט דארט אין דער לשון, יום קשה לישראל כמעשה העגל, מדייק זיין אין די ווערטער און מ'וועט זען וואס דארט טוט זיך. נפלא. אות גימל. ויש לומר הביאור בזה. בהקדים, דעם דיוק הלשון, אין ביידע מאמרים הנ"ל. אין מסכת סופרים וואס רעדט זיך דארטן וועגן די ה' זקנים וואס האבן מתרגם געווען די תורה צו תלמי יום קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל און מסכת שבת מיט די מעשה מיט בית שמאי ובית הלל ווי דער לשון דארטן כיום דער רבי האט אונטערגעשטראכן כיום שנעשה בו העגל און נישט כעשיית העגל אדער כחטא העגל וכיוצא בזה ס'ווערט נישט דערמאנט דארטן דעם מאכן דעם עגל

ביום עשיית העגל האט אהרן געמאכט דעם עגל, האט געבעטן פרקו נזמי הזהב, מ'האט אריינגעווארפן ס'איז געווארן דער עגל, און ס'איז גארנישט געווען יעמאלט, נאר געווען געמאכט דער עגל. יום לאחר עשיית העגל האט אהרן געזאגט, שטייט קלאר אין פרשת כי תשא, חג לשם מחר, אפגעשטופט אויף מארגן, מיינענדיג דערמיט זיי אפצושטופן, רש"י זאגט קלאר אז ער האט געוואלט אפשטופן, וואס וועט ער זיי אפשטופן, וואס וועט ווערן, ווייל לשון פון רש"י קלאר, בטוח היה שיבוא משה ויעבדו את המקום, האט ער געהייסן ווארטן אויף מארגן, איז דעם טאג וואס מ'האט געמאכט דעם עגל נישט געווען קיין דינער פון קיין עגל, און דער עיקר חטא העגל, דער רבי לייגט צו עיקר חטא עגל, ווייל דער מאכן איז זיכער אויך אסור, שטייט לא תעשה לך פסל, אפילו אן דינען. א פסל טאר מען נישט מאכן אפילו אן דינען. מילא דער עיקר חטא עגל איז געווען ערשט אויף מארגן. וישכימו ממחרת, ויעלו עולות וגומר. ברענגט זיך אראפ שפעטער אז ס'איז געווען דער עגל איז געמאכט געווארן אין ט"ז און דער דינען איז געווען שבעה עשר בתמוז. און דער עיקר חטא העגל איז געווען אויף מארגן, וישכימו ממחרת ויעלו עולות, שטייט קלאר. און דער רבי ברענגט אראפ אין הערה דרײַ און דרײַסיק זייער געשמאק, אז גיב א קוק אין רמבן אויפן פסוק דארטן, רמבן'ס, וואס דער רמבן זאגט, שלא נאמר למשה לך רד כי שחת עמך ביום שעשה אהרן את העגל וכו'. אז זיי האבן נישט געהאלטן ביים דינען יענעם טאג, זיי האבן עס אפגעשטופט אויף מארגן, דער אייבערשטער האט נישט געזאגט לך רד כי שחת עמך, ס'איז נאכנישט געווען קיין שחת עמך, אבל כשזבחו והשתחוו לו אז אמר למשה שירד כי שחת עמך, ווען איז דאס געווען? אויף מארגן. קומען מיר דערצו צו א מורא'דיגע אינטערעסאנטע זאך, ס'איז כיום שנעשה בו העגל, כיום, נישט דעם טאג פונעם דינען. קשה כיום שנעשה בו העגל מיינט די הארבקייט דער קושי באשטייט נישט אזוי אין דעם עצם עשייה פונעם עגל נישט דא איז דער קושי ווארום אויך נאכדעם האט געקענט זיין ווי אהרן האט געזאגט ס'איז שוין געווען דער עגל און משה רבינו קומט אראפ אויף מארגן אין דער פרי און ער פארהאלט זיך נישט כי בושש כי בושש משה פארהאלט זיך פארהאלט זיך די זעקס שעה באו שש און ער איז נישט געקומען וואלט געווארן פונעם גאנצן ענין פונעם עגל וואלט געווארן גאר אן ענין פון חג לשם ס'וואלט געווארן א יום טוב ווי דער רבי וועט מסביר זיין שפעטער וואס וואלט געווען דער יום טוב ווען משה נעמט און ער צעמאלט דאס און ס'בלייבט פון דעם גארנישט וואלט מען געוויזן אז ס'איז דא נאר איין גאט אויף די וועלט דער אייבערשטער קען זיין קען זיין דער נאר דער אייבערשטער דער פירער פון די וועלט מילא דער קושי באשטייט נישט אזוי אין דעם עצם עשייה פון דעם עגל ווארום אויך נאך דעם האט געקאנט זיין ווי אהרן האט געזאגט דער חג לשם מחר חג לשם נישט חס ושלום דינען עבודה זרה. ווי האט ער געזאגט דעם לשון? שיעבדו את המקום, משה רבינו קומט אראפ, און זיי דינען דעם אויבערשטן. וואס איז געווען דער עיקר פראבלעם דא? נאר אין דעם וואס דאס איז יום שנעשה בו העגל. איז דער טאג וואס איז געמאכט געווארן דער העגל. אויף מארגן וועט קען זיין גוט און קען זיין שלעכט, למעשה בפועל איז געווען נעבעך שלעכט, ס'איז געווען א העגל. א טאג פארבונדן נאר מיט'ן עגל. וואס האבן זיי געטאן זיי האבן געמאכט א עגל נישט עניני המקום זיי האבן נישט געטאן זיי האבן נישט געטאן וועגן אייבערשטן קיין זאך זיי האבן געמאכט א עגל מיט א גאנצע דאס מיט געלאפן מיט'ן גאלד מיט זילבער מיט אריינגעווארפן ביז ארויסגעגאנגען ויצא העגל הזה במילא איז ער א טאג פון א הכנה צו דעם חטא דא איז דער פראבלעם פון דינען דעם עגל לאחר זמן ווען אויף מארגן דא איז געווען די קושיא דער רבי גייט מסביר זיין זייער געשמאק יעצט וועט מען פארשטיין וואס סיי אין דעם תרגום לתלמי פון די ע"ב זקנים און סיי אין מעשה פון הלל וואס דארט שטייט דער לשון יום שנעשה בו כיום שנעשה בו העגל זייער געשמאק אויסערגעווענליך יעצט וועט מען פארשטיין וואס איז דער פראבלעם סיי ביי תלמי און סיי ביי בית הלל אות ד' על דרך זה איז בנוגע צום תרגום התורה שכתבו לתלמי המלך את התורה יוונית דער פירוש אין מסכת סופרים לא היתה התורה יכולה להתרגם כל צורכו אזוי שטייט דער לשון גמרא דער מסכת סופרים זאגט דעם טעם שלא היתה התורה יכולה להתרגם כל צורכו מיינט מען וואס מיינט דער דער זייער געשמאק ווי דער רבי פארענטפערט דאס מיט פשטות הכי גדולה וואס מיינט דאס א גענויע ווערטליכע איבערזעצונג און אין דעם סדר מוקדם ומאוחר ווי עס שטייט אין תורה בלשון הקודש קען נישט זיין איז אין התורה יכולה להתרגם מען קען מתרגם זיין אבער פונקט ווי די תורה איז אין לשון הקודש מיט דעם זעלבן סדר מיט די זעלבע ווערטער קען נישט זיין איז אין התורה יכולה להתרגם און דער חסרון באשטייט אין דעם וואס דאס גיט אן ארט אז פון דעם זאל קענען ארויסקומען דערנאך א טעות וכו' געוואלדיג אזוי ווי ביים עגל איז געווען דער עגל איז געמאכט געווארן יענעם טאג איז געווען א טאג וואס נאך נישט געווען קיין איז נאך נישט געווען קיין עגל ס'איז געווען א עגל אבער נאך נאך נישט געדינט אויף מארגן האט עס קען זיין גאר חג לה' מחר קען ארויסקומען פון דעם זאל זיין עפעס נישט גוט אזוי איז דא אויך די זעלבע זאך פשוט מבהיל'דיג געשמאק און מיט דעם וואס מ'איז מתרגם די תורה זי קען דאך נישט ווערן מתורגם אין גאנצן ווי די תורה איז מיט דעם סדר און מיט די ווערטער זאל ווערן אלץ מתורגם ווי ס'דארף צו זיין קען ארויסקומען דערנאך א טעות דערפאר דאס יום שנעשה בו העגל. ס'איז די זלבע זאך וואס דעם טאג וואס דער עגל איז געמאכט געווארן. ס'קען ארויסקומען פון דעם א שלעכטע זאך מארגן. וואו זעט מען ס'קען ארויסקומען א שלעכטע זאך? דער רבי איז מסביר זייער געשמאק. בשעת א גוי תלמי המלך וועט נאכדעם לערנען די תורה אין לשון יוון, זיי האבן מתרגם געווען די גאנצע תורה. דערנאך וועט ער נעמען און ער גייט עס לערנען. אויף דעם האט ער דאך עס געוואלט, ער וויל לערנען די תורה תלמי. וויאזוי איז מתורגם בדיוק? כל צרכו וויפיל מ'קען. איז מעגליך ער זאל נישט פארשטיין דעם ריכטיגן פירוש בכמה וכמה מקומות בתורה, אויב זאל מתרגם זיין די תורה פונקט ווי ס'שטייט, וועט ער נישט קענען פארשטיין די תורה ווי דעם ריכטיגן פירוש, און נישט נאר אזוי, נאר ס'קען נאך זיין נאך מער, ער וועט פארשטיין היפך פון דער כוונה האמיתית, ער וועט לערנען די תורה פונקט פארקערט וואס די תורה קומט אונז לערנען. דערפאר געפינען מיר א מורא'דיגע געשמאקע ראיה, אז בשעת די ע"ב זקנים האבן מתרגם געווען די תורה פאר תלמי המלך, איז נתן א לשון א קלארע לשון פון מסכת סופרים נתן הקדוש ברוך הוא בלב כל אחד ואחד עצה והסכימו כולם לדעה אחת האט זיי פארשלאסן יעדן איינעם אין אן אנדער פלאץ זאל יעדער איינער שרייבן מיר זאל זען צו זיי מאכן די זעלבע זאך דער אייבערשטער האט זיי געגעבן א דעת אלע האבן געמאכט די זעלבע די זעלבע שינוי וואס האבן זיי משנה געווען שטייט קלאר י"ג דברים שינו בו זיי האבן דרייצן זאכן האבן זיי משנה געווען די תורה וואס זיי האבן מורא געהאט אז טאמער ער וועט עס לערנען ווי ס'שטייט מתרגם זיין פונקט ווי ס'שטייט וועט ער נישט קענען פארשטיין וואס ס'שטייט און וועט נאך לערנען פונקט פארקערט מ'האט נישט מתרגם געווען די תורה כל צרכה מ'האט עס נישט מתרגם געווען כל צרכה ווייל מ'קען נישט עס מתרגם זיין כל צרכה, וועט ארויסקומען פון דעם נישט גוט. זעה איך אז דער פראבלעם דא איז געווען אז דער תרגום, מ'קען מתרגם זיין, אבער אויף א אופן וואס ס'קען נישט זיין כל צרכה, ס'קען ארויסקומען פון דעם נישט גוט, מוז מען משנה זיין. דער רבי ברענגט נאך אראפ אז אין בבלי מגילה ברענגט זיך אראפ אז ס'געווען פופצן שינויים, נישט קיין, נישט ווי ס'שטייט דא אז ס'געווען י"ג דברים. אקעי. אין תנחומא שטייט גאר אנדערש, זה אחד מעשרה דברים. איז דא די רעדן פון צען, ס'דא די רעדן פון דרייצן, רעדן פון פופצן זאכן וואס זיי האבן משנה געווען. דער רבי רעדט וועגן דעם שפעטער קלאר, נאר יעצט צו געבן א הבנה וואס ס'רעדט זיך דא, מיר פארשטייען גלייך די ערשטע פאר ווערטער פון תורה האבן זיי געמוזט משנה זיין. פארוואס? ווען זיי וואלטן געשריבן אויף יוונית בראשית ברא אלוקים, וואלט ער געלערנט נישט נאר נישט ווי די כוונה איז, נאר היפך הכוונה. ער וואלט געלערנט אז ס'ברענגט זיך אראפ ער וואלט געזאגט בראשית איז א גאט חס ושלום און בראשית האט באשאפן אלוקים דעם אייבערשטן אז ס'דא שתי רשויות ס'דא א בראשית א גאט און ער ברא אלוקים האבן זיי געמוזט שרייבן אנדערש האבן זיי געשריבן אלוקים ברא בראשית אלוקים דער גאט האט אנהייב באשאפן די וועלט ממילא איז אפילו פאר דעם יון פאר דעם תלמי דאס געווען פארשטאנדיג און נישט וואלט ער געלערנט פונקט פארקערט זעט מען דאך מ'האט געמוזט משנה זיין אז ס'קען נישט זיין כל צרכה און אין דעם באשטייט דער פארגלייך הנ"ל אין מסכת סופרים יעצט וועט מען פארשטיין וואס פארגלייכט ער דעם תרגום זיין פון די פון די ע"ב ווי דער לשון דארטן, די ע"ב סנהדרין ווי דער לשון דארטן געווען, ע"ב זקנים, די ע"ב זקנים האבן געזאגט, האבן זיי משנה געווען. יעצט וועט מען פארשטיין פארוואס דאס קשה כיום שנעשה בו העגל. אין דעם באשטייט דער פארגלייך הנ"ל אין מסכת סופרים, והיה יום קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל. פארוואס איז דאס כשם ווי דער יום שנעשה בו העגל איז געווען קשה ווייל ער איז געווען די הכנה אז למחרתו איז ארויסגעקומען דער דינען דעם עגל על דרך זה איז דער יום על דרך זה דער יום וואס מ'האט מתרגם געווען די תורה ליוון איז א יום קשה לישראל פארוואס ווייל אויב מ'וואלט עס נישט מתרגם געווען ווי ס'דארף צו זיין

ס'איז נתפרש געווארן היטב שטייט נישט דערמאנט אז עס איז געווען קיין עבירה יעמאלט נאך יעמאלט דאס קען זיין אויף מארגן חג להשם מחר אז ס'איז יום טוב פאר דעם אייבערשטן גאר ווען משה רבינו קומט אראפ אין צייט וואלט דאס געווארן חג להשם זעלבע זאך איז דא אויך זייער געשמאק פארשטאנדיג וואס איז דער לשון יום קשה לישראל ס'וועט ארויסקומען פון דעם זייער נישט קיין גוטע זאך ווען מ'לאזט די תורה ווי ס'איז געווען און תלמי געלערנט זי ממילא איז יום קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל אות ה' יעצט זאל מען קומען צוריק פארשטיין וואס איז ביי בית הלל און שמאי וואס טוט זיך דא פארוואס שטייט דער לשון כיום שנעשה בו העגל אות ה' און מעין זה א גלייכניש יש לומר וועגן דעם יום שהיה הלל כפוף ויושב לפני שמאי אז ס'איז געווען די זעלבע זאך כיום שנעשה בו העגל וואס איז דאס דאס אליין וואס מ'האט דעמאלט גוזר געווען ווי דעת שמאי איז נישט אזוי קשה, דאס איז נישט אזוי געפערליך, ווארום סוף סוף איז דאך שתיק ליה הלל לשמאי, די גמרא אין שבת זאגט שתיק, ער האט זיך אויפגעהערט קריגן, ער האט זיך אויפגעהערט מתווכח זיין, ער האט מסכים געווען מיט שמאי. לא עמד במחלוקתו, ווי ס'שטייט קלאר אין רש"י דארט אין גמרא אין שבת, ער האט אויפגעהערט זיך צו קריגן, דאס הייסט דער ענין איז געווען על פי הלכה. על פי הלכה, ס'האבן זיך געדונגען, נמנו שמאי איז געווען מער ווי בית הלל, הלל איז געזעצן שטיל, האט מען געפסק'נט די הלכה ווי בית שמאי, דאס אליין איז נישט קיין גרויסע פראבלעם, פשוט מבהיל'דיג די פשטות פונעם רבי'נס ענטפער, וואס מיינט עס דא? וואס איז דער עיקר קושיא? דער עיקר קושי שבזה איז באשטאנען אין דעם וואס דאס האט געקענט ברענגען אז אויך שפעטער זאל מען פסק'ענען די הלכה כבית שמאי דער עצם זאך איז געווען זייער פיין ס'האט ארויסגעקומען פון דעם אזוי ווי ס'האט ארויסגעקומען פון מיט דעם עניין פון דעם עגל איז ארויסגעקומען אז מארגן קען עס ווערן א עגל עס קען זיין עבודה זרה זעלבע זאך געווען אויך ביי תלמי געקענט ארויסקומען אז ס'זאל ארויסקומען שפעטער מ'וועט לערנען נישט און נישט פארשטיין וואס די תורה מיינט נאר היפך התורה אז ס'איז גאר דא בראשית א גאט און ער איז בורא אלוקים חס ושלום זעלבע זאך דא אויך דער עצם ענין איז געווען גוט, ארויסקומען פון דעם מ'עט זיך אפלערנען אז די הלכה אין אנדערע ערטער איז אויך ווי בית שמאי. אויב מ'וועט אזוי לערנען איז דאך עס היפך כללי ההלכה, וואס איז לדורות, אז בית שמאי במקום בית הלל, אינו משנה, די גמרא זאגט אין ברכות קלאר, אז א בית שמאי במקום בית הלל, נישט נאר די הלכה איז נישט אזוי, נאר ס'אינו משנה.

דער פראבלעם איז נישט געווען וואס וואס וואס מ'האט אים וואס בויעט אויף מיט אלע אנדערע זאכן. ניין, דער פראבלעם איז וואס וועט ארויסקומען שפעטער פון דעם. מ'עט זיך אפלערנען אז די הלכה איז ווי בית שמאי. רשי איז מסביר דעם מין הקושי שבזה, הלכה כהילל, בית הילל, איז מצד די צוויי תכונות נשיא וענוותן. דווקא איז עס געדענקען. אז דער קושי איז ווייל די הלכה מוז דאך זיין צוליב הילל'ן, צוליב די צוויי זאכן, צוליב נשיא וענוותן. וואו זעען מיר עס? דער מורה הלכה בכלל איז דאך דער נשיא. דער נשיא איז געווען הילל, און די הלכה פסק'נט מען ווי דעם נשיא. אפילו לגבי דעם אב בית דין, שמאי איז געווען דער אב בית דין, און דא איז געווען פארקערט, שמאי איז דאך געווען דער אב בית דין, און מ'פסק'נט ווי דעם אב בית דין. עס קומט רשי זאגן דא איז דער פראבלעם ער איז דאך דער נשיא ווי פסק'נסטו ווי פסק'נסטו ווי אים און אויך ענוותן ווי די גמרא זאגט די גמרא זאגט דאך קלאר פארוואס איז די הלכה טאקע ווי בית הלל נישט ווי בית שמאי ווייל ער איז ענוותן ווי קענסטו פסק'ענען יעצט ווי שמאי און ענוותן ווי די גמרא זאגט די גמרא ברענגט אראפ אין עירובין לגבי בית שמאי ובית הלל בכלל לשון פון די גמרא מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותם שנוחין ועלובין היו. זיי זענען געווען גרינגע מענטשן, און אראפגעפאלענע ביי זיך, עלוב, דערפאר האט מען געפסק'נט די הלכה ווי זיי. זייער געשמאק פארשטאנדיג יעצט וואס איז דער פראבלעם געווען, ביי דעם יום שנעשה בו שטייט נישט שעשו, שטייט נישט דעם טאג וואס מען האט געדינט, שטייט פארקערט יום שנעשה בו, וואס קען ארויסקומען פון דעם מארגן דער פראבלעם זיי וואס דורך האט סיי ביי תלמי סיי ביי בית הלל וואס קען ארויסקומען פון דעם דער חסרון יעצט צום זאך איז נאר כיום שנעשה בו זייער געשמאק און די איינע פון די שאלות געווען וואס ער זעט א געוואלטיגע זאך אז כיום שנעשה בו מ'רעדט נישט וועגן די עבודה זרה יעצט מ'רעדט וועגן טאג וואס מ'האט עס געמאכט קען ארויסקומען פון דעם נישט גוט אז זיי דורך האט אין די אלע אלע דריי ערטער שטימען די זעלבע זאך דערפאר שטייט ביי די צוויי ביי תלמי און ביי בית הלל כיום שנעשה בו יעצט ווערט די שאלה בלייבט אונז אין אות ו'
ווי קען זיין אז משה רבינו האט געהייסן מתרגם זיין די תורה צוויימאל איינמאל אין אונזער פרשה און איינמאל אין כי תבוא אז באר היטב מיינט באר את התורה אז עס מיינט בשבעים לשון זאל ער שרייבן אויף די אבנים נאכן אריינגיין אין ארץ ישראל ער זאל שרייבן אויך בשבעים לשון ווי קען עס זיין עס קען דאך ארויסקומען פון דעם נישט קיין גוטע זאך ווי האט דאס משה רבינו געהייסן ווי מען זעט דאך אז ביי תלמי געווען נישט גוט אויך וויבאלד אז אלע ענינים אין תורה זענען בתכלית הדיוק איז מובן אז דער פארגלייך פון די צוויי ענינים תרגום התורה לתלמי המלך און אותו יום היה הלל כפוף צו דעם יום שנעשה בו העגל איז נישט נאר אין דעם וואס דער טאג קען גורם זיין אן ענין או מאורע בלתי רצוי דאס געווען דער יסוד פון דעם ענטפער זאגט דער רבי דאס איז נישט דער עיקר ווי דער ווי דער יום שנעשה בו העגל אז ס'איז אזוי געפערליך ווי דער טאג וואס געמאכט געווארן דער עגל א הכנה צו מארגן זינדיגן נאר אויך מצד דעם תוכן פון יום שנעשה בו העגל און חטא העגל בכלל ס'איז דא דער תוכן אין דעם ענין פון תלמי דעם ענין פון בית הלל אדער דעם תוכן פון דעם יום שנעשה בו העגל און אויכעט מיט דעם חטא העגל וואס געווען אויף מארגן דער רבי גייט עס מסביר זיין זייער געשמאק די הסברה בזה דער רבי וועט ארויסברענגען וואס איז דער ענין פון חטא העגל, לויט דעם וועט ווערן פארשטאנדיג די שייכות אין תוכן, סיי ביי תלמי און סיי ביי בית הלל, וואסערע שייכות האט עס דווקא צו מעשה עגל. און דערווייל וועט מען אויכעט מסביר זיין ווי משה רבינו האט עס יא געטון, ווי האט משה רבינו עס געקענט טון. די הסברה בזה, ס'ידוע, וואס די מפורשי התורה זענען מאריך בנוגע דעם עניין פון עשיית העגל. ס'איז א גאנץ אריכות אין די מפורשים פון עשיית העגל. אז אידן האבן נישט געמאנט אן עניין פון עבודה זרה חס ושלום, זייער געשמאק. ס'איז נישט געווען קיין עניין וואס זיי האבן געוואלט עבודה זרה. וואס האבן זיי געוואלט? וואס האבן זיי געזאגט עשה לנו אלוקים? וואס האבן זיי געוואלט? זאגט דער רבי, נא, דער רבי ברענגט אראפ מפורשי התורה, אין תורה שלימה ברענגט ער אראפ די אלע מקורות וואס שטייט אין די מפורשי התורה וואס דאס איז געווען. וואס איז געווען זייער פראבלעם? וואס האבן זיי געוואלט? נישט קיין עבודה זרה, נאר בלויז א מנהיג וואס זאל זיי פירן במקום משה, ולא במקום השם, זיי האבן נישט געזוכט עפעס צו מאכן איינעם א שותף חס ושלום דעם אייבערשטן, משה איז נישטא, כי בושש משה, זיי ווילן האבן א מענטש וואס זאל זיי פירן. וכטענתם, דער פסוק שטייט קלאר, כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. זיי זאגן משה רבינו איז נישטא ער האט אונז ארויס גענומען פון מצרים ער איז לאמיר זאגן דער ממוצע דער אויבערשטער פירט דורך אלע שליחות'ן דורך אים מיר דארפן האבן א משה עשה לנו אלקים נישט חס ושלום עבודה זרה נישט קעגן דעם אויבערשטן אין גאנצן דער רבי איז מסביר נאך מער דאס הייסט זיי האבן געוואלט אז עס זאל זיין א ממוצע צווישן דעם אויבערשטן און זיי שטייט אין תורה ברענגט זיך אראפ חסידות אנכי עומד בין השם וביניכם משה איז דער מחבר פון אידן מיטן אייבערשטן האבן זיי געזוכט איינעם אזא משה נישטא דארפן זיי האבן איינעם אזא נישט קעגן דעם אייבערשטן זיי זיי האבן געוואלט אז עס זאל זיין א ממוצע צווישן דעם אייבערשטן און זיי מיוסד אויף דעם וואס אזוי האט דער אייבערשטער אליין איינגעשטעלט דער אייבערשטער האט דאך אזוי איינגעשטעלט די וועלט לכאורה כי זה משה אשר העלנו מארץ מצרים נישט דער אויבערשטער אליין, נאר ווער האט אונז ארויסגענומען פון מצרים, נאר משה אלס ממוצע צווישן דעם אויבערשטן און אידן, דאס וואס זיי האבן געזוכט. כדי אז א איד, ער מסביר נאך מער, פארוואס איז דאס, פארוואס דארף מען דווקא משה רבינו, כדי אז א איד למטה, זאל זיין פארבונדן מיט דעם אויבערשטן, און אים דינען ווי עס דארף צו זיין, מיט אלע כוחות הנפש, אויך מיט זיין שכל און מיט זיינע געפילן, אלץ זאל ער אוועקגעבן צום אייבערשטן. איז עס ווען אלוקות ווערט נמשך כביכול דא למטה, ווען מען ברענגט אראפ אלוקות דא למטה, אלוקות איז דאך רוחני, מען ברענגט עס אראפ דא למטה, יעמאלט קען ער דינען דעם אייבערשטן מיט די אלע כוחות הנפש, מיט שכל און מיט געפילן, ביז אין אן אופן וואס א מוראדיגע ווארט, עס דארף זיין לידע שיש שם אלוקה, די לשון פונעם רמבם אין מנין המצוות אנהייב ספר היד, און אזוי שרייבט ער אויך אין הלכות יסודי התורה אנהייב פון יד החזקה, לידע, וואס מיינט לידע? זייער געשמאק, וויסן, נוסף אויף להאמין, רמבם שטייט אז ס'דא און דער לשון פונעם חינוך איז אייכעט אזוי, און דער לשון פונעם רמבם אין ספר המצוות מצוות עשה א', שרייבט ער דארט אז ס'דא א מצוה להאמין, נאך דעם שרייבט ער אייכעט אז ס'דארף זיין לידע, נישט נאר גלייבן, נאר לידע איז פילן און וויסן אז ס'דא א אייבישטער. לידע שיש נוסף אויף להאמין שיש שם אלוקה, דארף זיין אייכעט דער ענין פון לידע. נוסף אויף להאמין שיש שם אלוקה וואס דאס איז בדרגת אלוקות, ווי ס'איז מצד עצמו, מאמין, איך גלייב אין דעם אייבערשטן, נאר ס'דארף זיין אייכעט, דאס בדרגת ווי ס'איז פשוט בתכלית הפשיטות, מען זאל פילן און ס'זאל זיין דער ענין פון ידיעה אין אלוקות, נישט נאר א אמונה, נישט נאר מאמין באלוקות. ווי קען עס זיין? דאס דארף זיין דווקא דורך משה רבינו. אלוקות ווערט נתגלה צו אן איש למטה, וואס ער איז א נשמה בגוף, משה, מחציו ולמעלה אלוקות מחציו ולמטה איש שטייט דארט ווי דאס שטייט איש האלוקים שטייט אין אין פרשת וזאת הברכה איש האלוקים ס'איז א מענטש אבער ס'איז אלוקים ס'דארף זיין א נשמה בגוף נתלבש בו ובאיחוד נפלא ער ווערט א איחוד נפלא מיט אלוקות דער משה רבינו דא למטה ביז בדוגמת משה וואס שטייט קלאר אין פרש אין פרשת זאת הברכה און דוד המלך אין תהילים איש האלוקים איש וואס מען קען אים זען און הערן, ס'איז א מענטש, דאס וואס מען דארף האבן. כדי אלוקות זאל נאך מער נמשך ווערן און דערהערט ווערן אין וועלט, אין עולם הזה הגשמי, דארף ער אראפברענגען אלוקות דווקא דא אין וועלט. נתאווה הקדוש ברוך הוא לו דירה בתחתונים, דווקא אין די תחתון אין די גשמיות'דיגע זאכן, און בכל הענינים אין אלע ענינים זאל זיין אלוקות, האבן זיי געמיינט אז עס דארף נמשך ווערן דורך א נידעריגערע דרגה אין עולם הזה. און דורך דעם וועט עס האבן מער ווירקונג און אין וועלט. דער רבי ברענגט אראפ אין 52 ראה כוזרי מאמר ראשון פרק צדיק ז', והתחילו אנשים לבקש נעבד מורגש, זיי האבן געזוכט עפעס וואס מען קען עס דינען, אזוי ווי א עגל, זיי זוכן עפעס וואס איז גאר נידעריג, נידעריג, משה איז נישטא, זוכן זיי עפעס צו ממלא זיין די דעם ארט. ווייל דער וואס איז געווען לאחר זה, אז דער אויבערשטער האט געהייסן, איז ער דאך קלאר. מען זעט אז דער אויבערשטער האט טאקע געהייסן, זיי גלייך נאך מעשה עגל וואס איז געווען מאכן א משכן, וואס שטייט דארטן, ועשו לי מקדש פון זהב וכסף, דווקא גשמיות'דיגע עניינים, מברר זיין די כסף וזהב וכו', ווי דער לשון איז, וואס ווערט דורך דעם?

ווען ס'קומט דווקא צו דומם, בית המקדש וואס שלמה המלך האט געבויט איז דווקא פון שטיין דארט הערט זיך אן נאך מער ווי אין דעם משכן זיי מאדער רופט איז דווקא צו אראפברענגען למטה איז האבן נישט נישט וואס קעגן געווען נגד דעם אייבערשטן האבן געוואלט דעם ממוצע וואס זאל זיין פאר זיי איש האלוקים ער זאל זיי מחבר זיין צום אייבערשטן א ממוצע א מחבר וואס עיקרו איז דער איז וואו איז דער עיקר אין משכן דער ארון ושני הכרובים ווי דער רמבן זאגט אויף אין אין פרשת תרומה וואס על ידי זה איז געווען השראת השכינה צווישן אידן ווי דער לשון איז אין ווי שטייט אין חומש ודיברתי איתך מעל הכפורת מבין שני הכרובים אשר על ארון העדות, דווקא אין א גשמיות'דיגע זאך, דווקא די כרובים, פון דארט איז ארויס געקומען דער קול, דארט איז געקומען דער ריהם צו מחבר זיין אין מים, וואס משה רבינו האט געהערט, די מוירש פון רבנס. יש לומר אז דאס איז דער ביאור המבואר אין מדרש, יעצט וועט זיין פארשטאנדיג וואס שטייט אין מדרש תנחומא, אז דער חטא העגל איז געקומען מצד דעם וואס בשעת מתן תורה, ווען וירד השם על הר סיני, שטייט אין פרשת יתרו וירד השם על הר סיני, א געוואלדיגע זאך, א מורא'דיגע ווארט וואס שטייט אין תנחומא, שמות רבה, ברענגט ער אראפ און אויכעט אין רמבן אויף די תורה ברענגט זיך אויס א געוואלדיגע זאך. בשעת מתן תורה ווען עס איז געווען וירד השם על הר סיני, האבן די אידן געזען ווי דער אויבערשטער איז יורד מיט דער מרכבה. דער אויבערשטער איז אראפגעקומען מיט די גאנצע מרכבה עליונה. די מרכבה האט דאך אין ווערט דערציילט אין אין נביאים און כתובים ווערט דערציילט ווי די מרכבה איז דארט די פיר, פני אריה, פני שור, פני נשר, פני אדם.

געוואלדיגע געוואלדיגע צושטעל זיי האבן געוואלט פארוואס האבן זיי גענומען מושפע געווען דווקא מיט דעם פני שור פארוואס נישט פני אריה פארוואס נישט אנדערע זאכן זיי האבן געוואלט דא למטה א זאך פון מטה א אוקס בדוגמא ווי ס'איז למעלה איז דאס מרכבה עליונה דאס וואס האבן גענומען ממילא איז פארשטאנדיג אז דער חטא העגל געקומען פון דעם נעמט זיך עס און אפילו לאחרי עשיית העגל איידער מ'האט אים געדינט, האט אהרן געזאגט, ווארט אויף מארגן, וואס וועט זיין? חג להשם מחר, אז פון דעם קען ארויסקומען אן עילוי, וועט זיין דער עילוי, אז ווען משה וועט קומען וועט ביי אידן נתגלה ווערן ווי דער עגל איז קיין מציאות נישט, דאס וואס וועט מגלה זיין יענעם. זיי האבן גענומען, אראפגענומען דעם עגל פון דעם שור שבמרכבה, און זיי האבן געמאכט א עגל אנשטאטס משה רבינו, משה וועט קומען, וועט ער ווייזן אז דער עגל איז גארנישט, נישט אזא זאך פון א עגל. ס'איז דווקא דא א איש אלוקים, ער קען זיין דער וואס קען זיין דער ממוצע צווישן אידן מיטן אייבערשטן. מ'דארף נישט אראפגיין אזוי נידעריג ביז א עגל זאל זיין דער וואס זאל זיין דער ממוצע. פשטות, ווען עס וואלט נישט געווען דער וישכימו השטן זירזם כדי שיחטא, שטייט אין פרשת כי תשא, רש"י ברענגט דאס אראפ קלאר, וואס ווען וישכימו אויף מארגן אינדערפרי, דער שטן האט זיי געזאגט שטייט אויף, משה רבינו איז נאכנישט דא, לאמיר גיין דינען דעם עגל. ווען ס'וואלט נישט געווען דער ענין פון דער שטן זירזם, וואלט נישט געווען דער ויחטאו, ס'וואלט נישט געווען די עבירה פון דעם עגל. אדרבה, נישט נאר זיי וואלטן נישט געזינדיגט, ס'וואלט ארויסגעקומען פון דעם א מורא'דיגע גוטע זאך, משה וואלט פארברענט דעם עגל במעמד והסכם כל בני ישראל, זיי זאלן מסכים ווערן אז ס'איז גארנישט, משה איז דאך דא. ופשיטא אז עס וואלט מלכתחילה נישט געווען עבודת העגל. און עס וועט זיך אויסדריק און עס וועט זיך אויסדריקן אחדות השם נאך מער אז אין עוד מלבדו משה רבינו קומט אראפ און זיי מאכן נישט דעם עגל אדער זיי מאכן דעם עגל דער שטן איז זיי נישט מזרז משה קומט אראפ פריערט וואס וואלט געווען וואלט געווען אז דער אייבערשטער דא זיי האבן געמאכט דעם עגל משה רבינו קומט אראפ פריערט און ער צומאלט עס און ער ווייזט אז ס'דא נאר דער אייבערשטער וואלט עס ארויסגעברענגט א סאך טיפער דעם אין עוד אין עוד מלבדו און און אז א ממוצע קען זיין נאר משה וואס ער איז א ממוצע ממוצע המחבר וואס דער אויבערשטער האט אים געשיקט און אים געמאכט פאר זיין שליח צו אים ווען קען עס זיין נישט מ'מאכט א עגל משה רבינו איז דער וואס דער אויבערשטער האט אים געשיקט אז ער זאל עס טון ער האט ארויסגענומען אידן פון מצרים און די אלע זאכן וואס ער האט געטון איז געווען משה מיט א ציווי פון דעם אויבערשטן אפילו שור שבמרכבה, ווען ער קומט אראפ למטה אין א שור, און זיי מאכן א עגל, חס ושלום, דאס איז נישט, נישט דאס, מ'דארף דווקא משה רבינו. בפועל איז אבער פון דעם נסתעף געווארן, בכמה מישראל אויף מארגן, איז יא נסתעף געווארן, וואס איז געווארן? די חטא העגל. די חטא פון עבודה זרה, ס'איז געווען היפך פון אחדות השם.

עס זאל ווערן א אפגעטיילטע מציאות אפילו אויב מען מיינט אז דורך דעם זאל נמשך ווערן אלוקות, זיי האבן דאך געמיינט אויף ממשיך זיין מיט דעם אלוקות, דאס זאל זיין זייער ממוצע דער עגל, כנזכר לעיל, ווייל דאס איז נישט מיט ציווי השם, דא איז דער גרעסטער פראבלעם, דא וואס פעלט, עס איז נישט געווען מיט ציווי השם. וואס איז ציווי השם? וואס איז א מצוה? מצוה איז אנגעזאגט, מצוה איז אויכעט א לשון צוותא וחיבור, מען ווערט פארבונדן מיט'ן אייבערשטן מיט א מצוה, לשון צוותא וחיבור, קען דערפון נסתעף ווערן דער חטא עבודה זרה, וואס איז דאס? חס ושלום א ענין פון שתי רשויות ס'דא דער אייבערשטער ס'איז דא דער עגל חס ושלום נאר משה רבינו אלס ציווי השם ער קען עס טון מה שאין כן ווען דאס קומט מצד דער ציווי על דרך וואס דאס איז געווען אין דעם משכן ארון וכרובים כנ"ל ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם דער אייבערשטער זאגט מ'זאל מאכן א ארון מ'זאל מאכן כרובים הערט זיך דעמאלט אן בלויז אין אז דורך דעם גייט דורך דער דבר השם וואנעט הערט משה רבנו דעם רעדן דארט גייט דאך דורך ווען דער ציווי איז פון דעם אייבערשטן ס'איז נישטא קיין שום מציאות וענין אין דער זאך גופא ס'איז גאר נישט דער אייבערשטער וויל אז ס'זאל קומען דורך א גשמיות'דיקע זאך דורך די כרובים במילא וועט דערפון נישט ארויסקומען קיין טעות דשתי רשויות חס ושלום יעצט וועט מען פארשטיין אויכעט בעסער דעם מדרש, און דער מדרש זאגט אז זיי האבן אראפגענומען נשמט געווארן דער שור שבמרכבה און דורך דעם איז געווארן דער עגל. דאס איז דער תוכן המדרש כנזכר לעיל. דער עגל איז נשמט געווארן פון דעם פני שור שבמרכבה, מען האט אים אראפגעריסן פון דעם אויף פון דעם פני שור. ווי דאס איז למעלה. וואס איז דער פראבלעם? ווי דאס איז למעלה איז דאס א חלק פון דער מרכבה עליונה. ס'איז א ענין פון אלוקות און איז מגלה אלוקות. בשעת עס ווערט דאָס ווערט נשמט באַזונדער למטה, ער ברענגט עס אַראָפּ למטה, איך מאַך פֿון דעם אַ שור גשמי, נישט ווי אַ חלק פֿון דער מרכבֿה, עס הערט זיך נישט אָן דער ביטול המרכבֿה לרוכבֿ עליה, אין גאַנץ חסידות און אַלע ערטער קבלה ברענגט מען אַ דוגמא, וואָס הייסט האָבֿות הן המרכבֿה שטייט אין מדרש, וואָס מיינט מרכבֿה? אַ מרכבֿה אַ וואָגן האָט קיין קיין דעה נישט, וווּ דער מענטש וואָס זיצט און הייסט דעם פֿערד גיין, דאָרטן גייט די מרכבֿה. איז אייב ס'רעדט זיך וועגן למעלה איז דאס א מרכבה, ס'האלט זיך די מרכבה איז דאס באטל אינגאנצן, בשעת ס'קומט אראפ למטה און נישטא דער ביטל פון די מרכבה לרוכב עליה, קען דערפון ארויסקומען חטא העגל חטא עבודה זרה, און דאס איז געווען דער חטא פונעם עגל. יעצט וועט מען פארשטיין אין אות ח' די זעלבע זאך ווי ס'איז זיין ווי ס'איז געווען ביי תלמי מיט די ע' זקנים. אות ח'. מעין זה איז אין איז עס בשייכות צום תרגום התורה לשון יוון שכתבו לתלמי המלך, און דער לשון איז והיה היום קשה לישראל כיום שנעשה העגל, וואס איז דער תוכן די שייכות דער תוכן פון עגל ביי תלמי, און דער עגל ווי זיי האבן געמאכט דעם עגל לויט ווי דער פשט וואס דער עגל איז געווען, נישט קעגן אייבערשטן חס ושלום, נאר זיי האבן געוואלט אן אנדערן ממוצע, אבער זיי האבן געמיינט אז מען טאר אראפברענגען למטה פון דעם שור שבמרכבה וואס ער איז אלוקות און בטל צו אלוקות און ס'אראפגעברענגט למטה ס'ווערט א נייע מציאות און דער אייבערשטער האט עס נישט געהייסן דא איז דער פראבלעם דער רבי גייט מסביר זיין תרגום התורה על ידי משה בשבעים לשון יעצט האב איך פארשטיין פארוואס משה האט עס יא געקענט און צו תלמי האט מען נישט געקענט פריער דאך געווען די שאלה די ערשטע שאלה שטייט דאך קלאר אין תורה צוויי מאל משה האט עס געטון האבן זיי דאך שוין אויכעט עס געקענט ניין תרגום התורה על ידי משה בשבעים לשון אדער דער קיום הציווי וכתבת על האבנים ווען מ'וועט אריינגיין אין ארץ ישראל זאגט משה וכתבת על האבנים את כל דברי התורה הזאת באר היטב און די מפרשים זאגן בשבעים לשון וויבאלד דאס איז געווען געווען צוזאמען מיט תורה ווי זי איז במקורה בלשון הקודש דעם פונקט מיט צוזאמען מיט דעם לשון קודש געווען די שבעים לשון און עס איז געקומען על פי הציווי האט עס קיין ארט נישט געגעבן אז מ'זאל מפרש זיין תורה שלא כפי הכוונה, ס'שטייט צוזאמען מיט די תורה, ס'קומט מיט א ציווי פונעם אויבערשטן, ביידע זאכן, ווייל אין די אלע ע' לשון האט זיך אנגעהערט דער ציווי און די קדושת התורה ווי זי איז בלשון הקודש, ונאמרו מפי הקדוש ברוך הוא. במילא איז געשמאק פארשטאנען פארוואס משה רבינו האט עס געקענט טאן, אבער ווען מ'האט מתרגם די תורה על פי דרישת תלמי המלך, נישט על פי ציווי השם, און מ'האט עס מתרגם געווען אין לשון יוון, האט נעבעך געקענט ארויסקומען אן ענין שלא כדבעי. אנשטאט אז אין בראשית ברא אלוקים זאל מען לערנען אחדות השם, ווי לערנען מיר? בראשית ברא אלוקים ס'איז גארנישט געווען, ווער האט באשאפן אלס? אין אנהייב דער אייבערשטער האט באשאפן אלס. וואס וואלט ארויסגעקומען פון דעם אז מ'וועט שרייבן די זעלבע זאך? היפך הגמור. אנשטאט וויבאלד מ'האט עס מתרגם מ'גיט אים נאר יוונית מ'גיט אים נישט די תורה בלשון קודש מיט יוונית און נישט נאר דאס נאר מ'גיט עס אים אין א וועג וואס איז משנה מילא במילא איז בראשית ברא אלקים זאל מען לערנען זאל מען לערנען פון דעם אחדות השם ווי דער אמת איז אויב אזוי מ'גיט אים צו תלמי און נישט דער אייבערשטער האט געהייסן וועט מען טייטשן א שתי רשויות וראשון ברא את השני, לשון פון רש"י אין גמרא מגילה, אז וראשון ברא את השני, בראשית איז דער ערשטער גאט חס ושלום, און ער האט באשאפן אלוקים, ועל דרך זה אין די אנדערע פסוקים בתורה, ששינו לתלמי המלך, מ'האט דאך משנה געווען געזאגט פריער, דרייצן, פופצן אדער צען, וואס אין רובם האט געקענט זיין א נתינת מקום צו א פירוש וואס ברענגט ארויס היפך אחדות השם און היפך התורה. דערפאר געווען דער פראבלעם וואס ביי תלמי דאס געקומען פון תלמי מה שאין כן משה איז נצטווה פון דעם אייבערשטן און ס'געקומען צוזאמען מיט די לשון הקודש פון תורה איז אנדערע ווערטער אין גאנצן אות ט' וועלן מיר צוריקקומען צו הלל'ן אויכעט און פארשטיין עס קלארער דעם תוכן פון דעם עניין וואס דאס האט געקענט ארויסברענגען און דאס האט געקענט ארויסברענגען אות ט' כשם ווי דאס איז בנוגע צום יום שנעשה בו העגל ובדקות יותר דעם תרגום התורה ליוונית יא וויל איך יעצט כיום שנעשה בו עגל און דו קענסט זיין גוט צו דו קענסט זיין שלעכט אבער וויבאלד מ'האט אפגעריסן פון מקור למעלה וויל עס האבן דא למטה נישט בטל צום מקור איז געווארן א גרויסע פראבלעם אזוי אויך געווען דער ענין פון ביי תלמי מיט דער קושייסער דעם תרגום התורה ליוונית אין א ביסל איידעלערן אופן עס איז דאך נישט ארויסגעקומען דארט פון עבודה זרה עס קען ארויסקומען חס ושלום ביי תלמי שתי רשויות חס ושלום דער זעט דאס נאכמאל בדקות אין תורה גופא ביי דעם עצם ענין פון חטא העגל ווען די גראבקייט און געווען אויף איידעלערן אופן ביי תלמי נאך איידעלערן אופן און פונדעסטוועגן איז דער תוכן כיום שנעשה בו עגל אפילו ביי בית שמאי ובית הלל דער זעט דאס נאכמאל בדקות אין תורה גופא בנוגע די מחלוקת שמאי בית שמאי והלל ובית הלל כידוע רבי ברענגט אראפ אין זוהר דער אלטער רבי אין אגרת הקודש אין לקוטי תורה שיר השירים אין לקוטי תורה שמאי ובית שמאי איז שורש, אז שמאי ובית שמאי, שורש אין מידת הגבורה. שורש פון שמאי איז דין. און הלל, בית הלל, איז מידת החסד רחמים. יעצט איז פארשטאנדיג. און דערפאר איז בכלל בית שמאי לחומרא ווייל ער קומט פון מידת הגבורה דין, און בית הלל איז לקולא ווייל ער קומט פון מידת חסד ורחמים. וואס איז די חילוק פון מידת הדין און מידת הרחמים? זייער געשמאק מסביר זיין. די חילוק צווישן מידת הדין און מידת החסד והרחמים איז בדוגמת ווי ער זאגט אין מדרש, די מדרש אין בראשית רבה, דער אלטער רבי ברענגט עס אראפ אין ליקוטי תורה אין שיר השירים, וועגן חסד ואמת, א אינטערעסאנטע זאך וועגן חסד ואמת, חסד אומר יברא, חסד זאגט מ'זאל באשאפן די וועלט, אמת אומר אל יברא מ'זאל נישט באשאפן די וועלט, דאס הייסט מצד מידת הדין איז נישטא קיין ארט אויף וועלט, מצד מידת הדין וועלט קען ברענגען צו

הקדים מידת הרחמים ושיתפה למידת הדין עס מוז זיין קודם מידת הרחמים וואס רחמים זאגט דעם ענין אז ס'איז דא א וועלט און מען דארף ארבעטן מיט דעם מידת החסד והרחמים איז עניינו אדרבה צו ממשיך זיין אלוקות אין וועלט דאס די חילוק פון מידת הדין און מידת החסד דין האט געזאגט לא יברא חסד האט געזאגט מידת הדין זאגט לא יברא ווייל מען קען עס נישט משנה זיין ס'דין פון דעם איז פארשטאנדיק דער חילוק בעומק יותר בתוכן הענינים צווישן מידת הגבורה מידת החסד. לויט דעם וועט ווערן פארשטאנדיק אסאך געשמאקער וואס איז דער תוכן, דער חילוק פון גבורה ביז חסד. מצד מידת הדין הערט זיך אן ווי וועלט איז א זאך. בשעת מידת הדין זאגט דעם אייבערשטן לא יברא. עס איז באשאפן א וועלט, די וועלט וועט אויסקוקן ווי א זאך פאר זיך אליין. עס איז אן אפגעטיילט בהרגשתו פון אלוקות. מען קוקט זעט מען א טיש, מען זעט נישט קיין, מען זעט נישט אלוקות. וואס דעריבער דארף זיין די עבודה און דער סדר פון שבירה און ביטול. דו זעסט אז ס'איז דא א טיש און ער האט נישט, דו זעסט נישט די אלוקות, ברעך, ברעך די וועלט. דאס איז מידת הדין, לא יברא. מצד מידת החסד איז פארקערט, דאס איז ממשיך אלוקות אין וועלט. ווערט דערהערט פארקערט, אז וועלט איז בכח, מען דארף עס מגלה זיין. ס'איז בכח, און מען דארף מגלה זיין דעם ענין וואס מיוחד מיט אלוקות, דאס איז מידת החסד. דערפאר דארף מען טון און אויפטון אין וועלט, מגלה זיין אין איר אלוקות, אראפברענגען אלוקות אין די וועלט. בשעת עס זענען דא צוויי מעגליכקייטן, אדער מחמיר זיין אדער מיקל זיין. מחמיר זיין איך קוק אז די וועלט איז א וועלט פאר זיך אליין דארף איך עס מבטל זיין איך קוק אז די וועלט איז א זאך וואס פארקערט וואס דער אייבערשטער וויל אז מען זאל דארט מאכן דאס איז מידת הגבורה פון שמאי דאס איז מידת החסד פון הלל זעלבע זאך איז אין הלכה אויכעט בשעת איך האב צוויי וועגן אדער מחמיר זיין אדער מיקל זיין איז בית שמאי לחומרה וואס זאגט בית שמאי אפשיידן זיך פון וועלט אפשיידן זיך פון עניינים פון וועלט, וואס איז בית הלל? אלעמאל לקולא, מברר זיין און מזכך זיין חלקו בעולם, זייער געשמאק צוגעשטעלט וואס די שיטה פון בית שמאי און בית הלל, סיי אין דעם ענין פון באשאפן די וועלט און סיי אין דעם ענין פון טון אין די וועלט, בית שמאי זאגט שטיי אוועק, בית הלל זאגט ניין, טו מיט די וועלט, בדקות דדקות קומט ארויס, וואס קומט ארויס אין גאר אויף א איידעלן אופן, אז מצד מידת הדין קען ארויסקומען בהשתלשלות א תנועה פון שתי רשויות כביכול, בשעת ס'קומט אראפ די חיות אלוקי נידעריקער און נידעריקער און נידעריקער וואס מען זאגט אין חסידות אין קבלה אז יעדער זאך ווערט דאך באשאפן און ס'האלט זיך מיט אלוקות אז דער אייבערשטער איז מחיה מחדש בטובו בכל יום תמיד זאגט דער אלטער רבי בכל רגע ווייל דאס איז געמאכט געווארן מאין ליש מוז מען דאס מחיה זיין די גאנצע צייט דער אייבערשטער איז מחיה ענין פון קליפה וואס איז היפך אלוקות במילא קען ארויס קומען שתי רשויות, חס ושלום. און מען דארף מיט איר מלחמה האבן, ווייל מצד די מציאות פון וועלט איז מען נישט מייחד מיט אלוקות, ווי בית שמאי'ס שיטה, ווי גבורה. און מצד מידת החסד והרחמים, הערט זיך אן אחדות השם, יא, בשלימות דווקא למטה. דאס איז דער פארגלייך פון אותו היום היה הלל כפוף ויושב לפני שמאי, כאחד התלמידים, והיה קשה לישראל כיום שנעשה בו עגל. יעצט וועט מען פארשטיין, וואס איז דער פראבלעם דא מיט אותו היום איז הלל געזעצן כפוף, און ס'געווען קשה לישראל. וויבאלד אז ביום זה איז געווען הלכה ווי בית שמאי הערט ווי געשמאק די התגברות פון מידת הדין האט גובר געווען די הלכה געבליבן ווי בית שמאי יענעם טאג אויב אזוי ס'איז געווען די התגברות פון מידת הדין אויף מידת החסד והרחמים נישט ווי הלל און מורא געהאט אז על ידי זה זאל ווערן די הנהגה והלכה אזוי אויכעט להבא וואס וועט בהשתלשלות קענען געבן אן ארט אויף שתי רשויות אפילו בדקות דדקות ווען מען דארף מלחמה האבן און מבטל זיין דאס במילא דא איז דער פראבלעם וואס איז געווען אז ביי שמאי קען אנקומען צו א זאך אז ס'זאל זיין די וועלט איז מנגד לאלוקות קען ער אנקומען אויף א אופן וואס בדקות דדקות ס'איז אן ענין פון שתי רשויות מ'האט מורא געהאט אז מ'וועט פסק'ענען יעצט וועט דאס ווערן א זאך וואס איז ווערן אלעמאל דאס איז דאך נישט דער תכלית הכוונה

אלה אלהיך ישראל און אויף א איידעלער אופן ביי תלמי וועט ארויסקומען אז זיין בראשית ברא אלוקים אז ס'איז אן ענין פון צוויי שתי רשויות חס ושלום און די זעלבע זאך אויך ביי שמאי וועט ארויסקומען אז די עבודה דארף זיין ווי שמאי אן ענין פון אז די וועלט איז לא יבוא

יום עשיית העגל איז אויף מארגן בושש משה און שטן זיר זאם טאקע יא ארויסגעקומען נישט גוט תלמי און ביי הלל ביי תלמי דורך משנה זיין און ביי הלל דורך דעם עניין פון וואס יענעם טאג נאר האט מען געלערנט אנדערש און מ'האט געלערנט ביי שמאי איז נישט ארויס געקומען קיין עניין הפכי ויש לומר יתירה מזו כשם ווי ביום שנעשה בו העגל האט אהרן געזאגט חג לשם מחר האט ער געהאפט אז ס'גייט זיין א יום טוב פאר דעם אייבערשטן וואס כפשוטו מיינט עס אז אויב מ'זאל דאס נוצן כדבעי, קען דערפון ארויסקומען א ענין של חג, און יעבדו את הקדוש ברוך הוא כנ"ל, ער וועט מאכן זייער געשמאק, משה רבינו קומט אראפ, זיי האבן שוין געהאט דעם עגל גרייט אויף צו דינען, טאמער קומט נישט משה, בושש משה, משה וואלט גענומען דאס צומאלן אינגאנצן און געוויזן אויפן גרעסטן אופן וואס ס'איז נישטא, ס'קען נישט זיין קיין ענין, נאר דער אייבישטער, און משה מצווה ער זאל זיין דער עומד בין השם וביניכם, ער איז דער ממוצע המחבר. איז דארט האט געקענט זיין אזא זאך איז דא איז טאקע אזוי ארויסגעקומען נאך וואס משנה געווען די 13 זאכן אדער די 15 זאכן אדער די 10 זאכן די תורה ביי תלמי'ן געווען אויפן בעסטן אופן דאס האט גענומען די תורה האט אנגעהויבן לערנען ערשטע פאר ווערטער וואס האט געלערנט אלוקים ברא בראשית האט דער אייבערשטער באשאפן ביים אניק עס שטייט בראשית פריער וויל ער טיינען אז בראשית איז א גאט חס ושלום און ער האט באשאפן אלוקים יעצט קען ער גארנישט טייטשן יעצט טייטשט ער ווי דער אמת איז איז נישט ארויסגעקומען פון דעם גארנישט קיין שלעכטע זאך צום סוף. איז נאר יום שנעשה. איז טאקע אז ער ארויסגעקומען פון דעם תרגום התורה ליוונית, בשעת די ע"ב זקנים האבן מתרגם געווען די תורה לתלמי המלך, טאקע נישט כל צרכה. זיי האבן נישט געשריבן ווי ס'דארף זיין, זיי האבן געשריבן אלוקים ברא בראשית. זיי האבן משנה געווען כמה וכמה דברים. אנהייבנדיג פון אלוקים ברא בראשית אנשטאט בראשית ברא אלוקים, איז נישט נאר אראפגעקומען אויך צו אומות העולם אחדות השם, ווי דאס ווערט געזאגט ס'איז נישט נאר וואס האבן אויכעט געזען אז ס'דא איין גאט און בראשית ברא אלקים איז נישט חס ושלום שתי רשויות נאר אלקים ברא בראשית נישט נאר דאס נאר ס'איז געווארן א הלכה דאס אליין איז ארויסגעקומען אין הלכה וואו אז די איינציגע שפראך הערט ווערטער די איינציגע שפראך וואס מען מעג שרייבן ספרים ספר תורה איז ביוונית קלאר, מיט די לשון געווען אין ירושלמי, בדקו ומצאו שאין התורה יכולה להתרגם כל צורכה אלא יוונית, ווען איז דאס געווען? נאך וואס די זקנים האבן משנה געווען דארטן די צען דרייצן פופצן זאכן, ווייל דורכדעם וואס זיי האבן משנה געווען איז אוועק געגאנגען די חשש אז ער קען לערנען נישט ריכטיג, ווען זיי שרייבן אים די תורה ווי ס'איז וואלט ער געקענט לערנען נישט ווי ס'איז און קומען צו שתי רשויות חס ושלום. און וואס זעט מען דא א מורא'דיגע זאך אז מ'מעג שרייבן ספר תורה דווקא אין יוונית, ס'איז כשר לקרות בו, אויב די תורה איז געשריבן געווארן יוונית קען מען ליינען אין דעם ס'איז מטמא את הידיים אזוי ווי תורה וכו' אלץ האט עס די דינים פון תורה. דער רבי ברענגט אראפ אין זיבן און זיבעציק אז ס'שטייט אין מסכת סופרים אין כותבים ולא יוונית דא זאגן מיר דאך קלאר אז די הלכה איז אז מ'מעג יא דער רבי כבר כתבו במפרשים דער כסא רחמים נחלת יעקב שזהו לפי שבזמן שנתחברה מסכת סופרים ווען מ'האט געשריבן מסכת סופרים כבר נשתקע ונאבד לשון יווני מילא קענסטו נישט שרייבן לשון יווני ווייל איך ווייס נישט וואס די ריכטיגע זאך יווני איז מילא טאר מען שוין נישט שרייבן אפילו יוונית אויך אבער לכתחילה איז די הלכה איז דווקא יוונית קען מען טאקע יא שרייבן ס'האט אין זיך די קדושה פון א ספר תורה שלימות הבירור פון דעם כתב ולשון יוונית איז ארויסגעקומען דורך דעם משנה זיין די זאכן ס'האט געקענט ביי דעם עגל אויך ארויסקומען חג להשם מחר ס'נישט ארויסגעקומען דארט האט עס יא געקענט ארויסקומען

אין אלע ערטער איז גאר שמאי בטל צו הלל און די הלכה איז ווי בית הלל. אויך בית שמאי איז ארויסגעקומען אן ענין פון כפייה און ביטול ויש לומר אז דערפאר איז טאקע דא כמה מקומות וואס בית שמאי איז לקולא ס'האט געפועלט אויף בית שמאי אויך אז ס'איז געווען אנדערע זאכן וואס זיי האבן געמאכט לקולא. דער רבי ברענגט אויך אין הערה איין און אכציק ולהעיר

ס'געווען ט"ז און די דינען איז געווען י"ז און ער האט געזאגט אז מארגן י"ז וועט זיין חג להשם מחר למעשה האט זיך אויסגעדרייט אויפן פארקערטן אופן ס'איז געווען די טאג פונעם חורבן שבעה עשר בתמוז איז וויבאלד דאס שטייט אין תורה חג להשם מחר אהרן האט געהאפט אז ס'גייט זיין מוז עס זיין תורה איז נצחי וועט עס זיכער מקוים ווערן און ווי עס שטייט אין כתבי האריז"ל אז סוד נרמז בזה עס ליגט דא באהאלטן א סוד אין דברי אהרן אז עתיד הקדוש ברוך הוא להופכו שבעה עשר בתמוז און דער אייבערשטער וועט אים בייטן ליום טוב ונמצא חג להשם מחר בעצם ומחר זה לאחר זמן ס'וועט זיין נישט יעמאלט נאר ס'וועט זיין א חג להשם מחר ס'וועט ווערן עתיד הקדוש ברוך הוא להופכו ליום טוב ליום טוב געוואלדיג געשמאק פשוט געשמאק ס'וועט ווערן מקוים ויש לומר אז בפנימיות איז דאס א חג וואס קומט ארויס על ידי התשובה פון אידן בשעת די אידן האבן דאך תשובה געטאן ווערט עס אין י"ז תמוז אין אין אין אויפן

ווייל דער אויבערשטער זאגט מיר זיינען נישט קיין מלאכים דער אויבערשטער וויל מען זאל זיין מענטשן און האבן דעם ענין פון פון פון נסיונות און תאוות און בייקומען מתקן זיין די וועלט מהפך זיין די וועלט מעלה זיין די וועלט מזכך זיין די וועלט ווייל דאס איז תכלית הכוונה פנימיות הכוונה שבהם ווערט נתהפך לטוב ווערט נתעלה לקדושה אויכעט אות יוד בית יש לומר אז על דרך זה איז אויך בנוגע די תרגום התורה אין שבעים לשון, בדורות הכי אחרונים. מ'זעט דאך אז מ'איז מתרגם די תורה אין שבעים לשון. היינט איז דא אלץ אויף ענגליש, אויף אלע שפראכן. בפרט די מעיונות פון פנימיות התורה. די מעיונות פון פנימיות התורה, נישט נאר משניות, נאר אויך חסידות, דורך כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר דער פריערדיגער רבי האט זיך משתדל געווען אז מען זאל מתרגם זיין אויך ענייני פנימיות התורה בשבעים לשון בכדי אז אויך די וואס האבן נאך נישט קיין שייכות צו לערנען און פארשטיין בלשון הקודש זיי קענען נאך נישט קיין לשון הקודש און זיי קענען אפילו נישט קיין אידיש זאלן אויך זיי און זאָל אױך צו זײ אָנקומען די מעיונות אין מספּר. אַ ייִד קען פֿראַנצױזיש? אַ ייִד קען נאָר אַראַביש? אַ ייִד קען נאָר איטאַליעניש? װאָס טוט מען? מע מוז זײ מתרגם זײַן תּניא מיט אַלע ספֿרים װאָס זײַנען אין מספּר, אױך אױף די לשונות. ער קען נישט קײן לשון-קודש, ער קען נישט קײן ייִדיש. און דאָס האָט דער פֿריִערדיקער רבי געטאָן. און דורך דעם טוט מען אױף דעם בירור פֿון די עין לשון, מ'איז מברר די עין לשונות, נישט נאָר װי זײ זײַנען כּלול וביחד מיט לשון-הקודש, בדרך כלל דרוקט מען לשון קודש מיט דעם ענין פון אנדערע לשונות, די עין לשון, נאר ווי יעדער שטייט בפני עצמו, קען דרוקן א ספר התניא נאר אין ענגליש, נאר אין אראביש. וואס נאכמער איז דאס דורך אראפטראגן די טיפע עניינים והסברים פון אחדות השם שבתורת החסידות, אין לשון כל עם ועם אלע לשונות און דאס איז פועלט מען אויך דעם בירור פון די עין אומות גופא נישט נאר מ'איז מברר די עין לשונות מ'איז מברר אויך די עין אומות און דאס דער ענין פון ארויסגעבן די חסידות פנימיות התורה אין אלע לשונות דאס מקרב וממהר קאתי מר דא מלכא משיחא די אגרת פון דעם בעל שם טוב וואס האט געשריבן אימתי קאתי מר

לקרוא כולם בשם השם לעבדו שכם אחד דאס איז יעצט די הכנה און ס'איז מקרב וממהר עס זאל ווערן בפשטות אז אהפוך אל עמים שפה ברורה מיט דעם וואס מען לערנט יעצט די חסידות און קבלה אין אלע לשונות אין אן אופן וואס מ'איז משנה אויך דעם אומות נישט נאר דעם שפראך פון דאס וואס דעמאלט וועט זיין יהפכו ימים אלו לששון ולשמחה ולמועדים טובים ווען עס זאל זיין ווי זכריה הנביא זאגט און דער רמבם ברענגט עס אראפ אין הלכות תעניות

וועט זיין א יום טוב גדול. מיט די לשון איז ער ברענגט אויפן פסיקתא רבתי, פון פסוק על נהרות בבל שם ישבנו, שרייבט ער דארטן, אין שמחה בא אלא בתשעה באב. גרעסטער זאך פון שמחה זיין בתשעה באב. וועט זיין תשעה באב וועט זיין א יום טוב גדול, בקרוב ממש, לביאת משיח צדקינו. דאס האט דער רבי געזאגט אין שבת פרשת וארא עס איז געווען ראש חודש שבט אין די יאר תשמ ד